ברוך השם מסכת נזיר דף מ ה עמוד ב' די משנה.
זאגט די משנה היה מבשל את השלמים ער האט געקאכט די שלמים או שולקן שליקה ווערט אנגערופן מען טוט שטארק צו קאכן הכהן נוטל את הזרוע בשלה נאכדעם האט דער כהן אראפגענומען פון דעם איל השלמים די געקאכטע זרוע מן האיל פון דעם איל. ס'איז דא א חידוש, כאטש די זרוע בשלה טאר דאך א זר נישט עסן, דאך האט ער עס געקאכט צוזאמען, און דאס גיט דאך אריין א טעם אין פלייש, און דעם גאנצן יסוד פון ביטול לערנט מען אפ פון דעם איל, אנדער ביטול בשישים, ווייל עס איז פארהאן איז דא דא א מחלוקת אין גמרא, אנדערע זאגן עס איז בטל במאה א זאך און אנדערע זאגן בטל בשישים, און ביידע לערנען עס אפ פון די זרוע בשלה, די חילוק איז וויאזוי איך טו אפשאצן, די זרוע בשלה האט דאך אויף די זרוע האט דאך אויף זיך אסאך ביינער און ווינציג פלייש, אויב איך טו אפשאצן די ביינער מיט די פלייש פון דעם איל לגבי די גאנצע ביינער מיט די פלייש, איז עס א שישים, איז עס א שישים. וועט אבער זיין איך טו אפשאצן די נאר די פלייש לגבי די אנדערע פלייש, איז די אנדערע פלייש הונדערט מאל אזויפיל. אויך האט דער כהן גענומען חלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת, ווייל דער נזיר האט דאך געברענגט צוויי מיני פון לחם, כ'מיין מצה האבן זיי געדארפט מיט זיין, האט דער כהן גענומען איינס פון צען פון דעם און איינס פון צען פון דעם, ונותן על כפי הנזיר, האט עס ארויפגעלייגט אויף די הענט פון נזיר, ומניפן, האט עס אויפגעהויבן, ואחר כך, נאכדעם, הותר הנזיר לשתות יין וליטמא למתים, נאך די תנופה, מ'האט שוין אלעס געמאכט, איז ער מותר. ווייטער האבן מיר דאך, האבן מיר דאך געהאט שוין א מחלוקת, אין די גמרא ווייטער איז עס דא, אז רב לעזער זאגט אז ווען איז ער מותר דווקא נאכדעם מען טוט אלע זאכן, איז תוספות מדייק אויפן לשון פון משנה ווייזט פשטות אויס אז דאס גייט ווי רב לעזער, ווייל לויט די רבנן גלייך נאך די זריקה איז מותר. נאר ווייטער דף מ ו עמוד ב' שטייט אין תוספות אפילו מען קען אפשר זאגן אנדערש אויך. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, כיוון שנזרק עליו אחד מן הדמים, אז מען האט אויף אים זורק געווען אחד מן הדמים, איינס פון די בלוטן, ס'איז נישט קיין חילוק פון וועלכן, הותר הנזיר לשתות ביין, מעג ער שוין טרינקען וויין, וליטמא למתים, מען דארף נישט טון ווי מען זאגט אלע מעשים. תוספות, או שולקן, מיינט מען בישול יותר מדאי שטארק צו קאכן, ואחר כך הותר הנזיר לשתות ביין, לכאורה נראה, לכאורה ווייזט אויס דהאי תנא כרב אלעזר דאמר בגמרא, דאסור לשתות יין עד אחר כל המעשים שבקודש. פארוואס איז עס נאר לכאורה? די וואס זיך קריגן זאגן דאך בפירוש כיוון שנזרק עליו, אז זריקה אליין איז גענוג. נאר איך קען טייטשן אזוי, די קרבנות וואס מען דארף מיט זיי מאכן נאר זריקה, איז שוין די זריקה גענוג, אבער ווי וועט זיין דער איל שלמים וואס אחוץ די זריקה דארף מען דאך אויך מאכן מיט די זרוע בשלה און די תנופה, איז די תנופה מעכב ווייל דער עיקר אויפטו איז אז מען מוז נישט טון די מעשה פון אלע דריי קרבנות. גמרא, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט. שטייט אין פסוק, ואחר ישתה הנזיר יין, נאכדעם זאל דער נזיר טרינקען וויין. אחר המעשים כולם דברי רב לעזער, רב לעזער לערנט אז מען דארף מקריב זיין אלע קרבנות, און זיך אפשערן אויכעט, האבן מיר דאך שוין געהאט אפאר מאל אז רב לעזער לערנט תגלחת מעכבת. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אחר מעשה יחידי, נאך איין זאך, מ'האט נאר איין קרבן, ווי שטייט אין די משנה, ר' שמעון, דאס איז דאך ווי די חכמים, אז מ'האט זורק געווען אחד מן הדמים איז עס שוין מותר. פרעגט די גמרא, מאי טעמייהו דרבנן, פשטות ווייזט אויס, אז ואחר נאך אלעמען, נאך זאל ער קענען טרינקען וויין, פארוואס זאגן די רבנן נאך איין זאך? כתיב הכא, דא שטייט אין פסוק, ואחר ישתה הנזיר יין ווערט דערמאנט דאס ווארט אחר, לכאורה האט געקאנט שטיין וישתה הנזיר יין וועל איך וויסן נאך דעם, וכתיב התם און דארטן שטייט אחר התגלחו נאך זיין אפשערן, זאגן מיר אזוי אחר התגלחו את נזרו, מה התם אזוי ווי דארטן אחר מעשה יחידי, דער אחר וואס שטייט נאנט צום תגלחת מיינט דאך אחר פשטות נאך דעם תגלחת, אף כאן, דא אויך אחר מעשה יחידי אז נאך מען האט נאר זורק געווען די דם פון איין קרבן איז ער שוין מותר צו טרינקען וויין, פרעגט די גמרא, אימא לאמיר זאגן עד דאיכא תרווייהו פאר די התגלחו איז דאך שוין געווען דער קרבן, זאגן מיר נאך דעם אפשערן און פאר דעם אפשערן וואס איז געוועזן די קרבנות, פארוואס זאלסטו אזוי אפטייטשן, ווייל עס שטייט אחר לעבן התגלחו, אבער די מציאות איז דאך אז מען טאר זיך דאך נישט אפשערן איידער מען ברענגט נישט די קרבנות, זאל מען זאגן וואס איז טייטש תרווייהו אז דארף זיין אי אלע קרבנות, ווייל כל זמן איך האב נישט קיין לימוד אז ס'איז גענוג איין קרבן, איז דאך די סברה פשוטה אז ס'מוז זיין אלע קרבנות, איז תרווייהו די טייטש סיי די קרבנות און די תגלחת. ענטפערט די גמרא אי הכי אויב אזוי, גזירה שווה למה לי, אויף דעם אויך אז מען דארף אלעס טון, דאס איז דאך די סברה פשוטה. אמר רב, האט רב געזאגט, תנופה בנזיר מעכבת, דאס וואס מיר האבן דערמאנט אין די משנה, אז ער האט געדארפן דער כהן נעמען די זרוע בשלה מיט די חלה מיט די רקיק און ארויפלייגן על כפי הנזיר און אויפהייבן, דאס איז מעכב, דאס הייסט אויב מ'האט נישט געמאכט קיין תנופה, קען מען נישט טרינקען קיין וויין. פרעגט די גמרא, אליבא דמאן, ווער האלט עס? לויט וועמען גייט מיר רב דאס דערציילן? אילימא אז דו וועלסט זאגן אליבא דרבנן, די רבנן האלטן תנופה איז מעכב. תגלחת, וואס תגלחת איז דאך א מעשה וואס מען מאכט דאס אין דעם גוף הנזיר, דאך אמרי רבנן זאגן די רבנן לא מעכבא ס'איז נישט מעכב אזוי זיי זאגן דאך אז אויב ס'איז נאר נזרק עליו אחד מן הדמים מעג ער שוין טרינקען וויין תנופה מיבעיא איז דאך מיר א פשיטא תנופה נישט מעכב רב דארף מיר דאס נישט דערציילן לויט די רבנן ווייל ס'איז מיר א פשיטא אז ס'איז נישט מעכב אלא אז דו וועלסט זאגן דאס הייסט לויט די רבנן איז דאך עס זיכער נישט מעכב וואס זשע זאגט רב תנופה בנזיר מעכבת אלא אליבא דרב לעזער, וועסטו וועלן זאגן רב גייט זאגן אז לויט רב לעזערן איז תנופה מעכב, פשיטא עס איז זיכער מעכב, האמר רב לעזער רב לעזער זאגט דאך אחר מעשים כולם, ווען מעג ער טרינקען וויין? נאך אחר מעשים כולם, און דאס איז דאך אויך א חלק פון דעם קרבן, איז א זאך וואס איז מיר פשיטא דארף מיר רב נישט זאגן, זאגט די גמרא דער ענין פון תנופה איז מיר נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כיון דלענין כפרה לגבי דעם ענין פון כפרה שירי מצוה היא, די גמרא זאגט אפילו די זאכן וואס מען דארף האבן תנופה איז אויב מען האט נישט געמאכט קיין תנופה, כיפר ולא כיפר, טייטשט די גמרא אפ, כיפר איז דער טייטש ער האט יוצא געווען דעם חוב, ולא כיפר ער האט נישט מקיים געווען די מצוה במלואה, אבער יוצא געווען האט ער יוצא געווען, פארוואס? ווייל דאס ווערט נאר אנגערופן שירי מצוה. וואלט איך געוואלט מיינען ווייל ס'איז שירי מצוה, הכא נמי לא תעכב, אז דאס איז נישט קיין חלק פון די כל המעשים, דאס איז נישט פון די מעשים, ווייל דאס איז נישט קא משמע לן, אז דאס וואס רב לעזער זאגט אחר כל המעשים כולם, מיינט ער צו זאגן אז תנופה דארף אויכעט זיין. פרעגט די גמרא, ומי מעכבא? איז דען תנופה מעכב לויט רב לעזער? והתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק זאת תורת הנזיר, און מיט דעם ווי שטייט דאס ווארט תורת, מען גייט אים א זאגן אלע זענען גלייך, ווי רש"י זאגט עס דארטן אין אנפאנג צו תורת העולה, אז קומט מען זאגן אז אלע סיי כשר'ע סיי פסול'ע איז דא געוויסע זאכן זענען גלייך, אז דער פסוק זאגט מען דא אויך זאת תורת הנזיר, מיינט דער פסוק זאגן אז אלע נזירים זענען גלייך? וואס מיינט מיט דאס בין שיש לו כפיים, סיי דער נזיר האט הענט, בין שאין לו כפיים, סיי ער האט נישט קיין הענט. האב איך יעצט געלערנט פשט אזוי, אז דער חידוש איז דער עיקר דין גייט ער מיר דערציילן דעמאלט ווען ער האט הענט, אזוי ווי דעמאלט ווען ער האט נישט קיין הענט קען ער דאך נישט אויפהייבן, איז די זעלבע זאך דעמאלט ווען ער האט הענט, איז די תנופה נישט מעכב, וואס איז דא די ראיה אז תנופה איז נישט מעכב? אבער ווער זאגט אז דאס גייט ווי רב לעזער? אפשר גייט דאס ווי די רבנן? נאר איך קען נישט זאגן ס'זאל גיין ווי די רבנן, ווייל לויט די רבנן דארף איך דאך נישט האבן דעם זאת תורת, ווייל די רבנן האבן דאך שוין א גזירה שוה, זיי לערנען עס אפ פון אחר אחר, מוז איך זאגן אז דאס גייט ווי רב לעזער, און איך וואלט געוואלט מיינען אז דאס איז אויך א חלק פון די מעשים, וואס זאל מעכב זיין לאזט מען הערן דער זאת תורת אז תנופה לויט רב לעזער'ן איז נישט מעכב. קומט אויס נאכאמאל האבן מיר דא געטייטשט בין שיש לו כפיים לשאין לו כפיים אז איך טוה צוגלייכן ער גייט מיר דערציילן א דין פון יש לו, דער חידוש איז ביי יש לו אז יש לו איז גלייך צו אין לו, אזוי ווי אין לו דארף נישט זיין קיין תנופה, אזוי איז ביי יש לו איז נישט מעכב. לכתחילה דארף זיין פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אפטייטשן איך טוה צוגלייכן יש לו צו אין לו, ואלא הא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אויך כ'וויל אפלערנען פון דעם זעלבן זאת תורת הנזיר, זאגן מיר, בין שיש לו שער, סיי ער האט האר, בין שאין לו שער, סיי ער האט נישט קיין האר. הכי נמי וועסטו אויך וועלן טייטשן דלא מעכבא, וועסטו אויך וועלן אזוי א טייטשן ווי לאמיר נאר פראבירן טייטשן אז איך זאל אויך צוגלייכן יש לו צו אין לו, אזוי ווי ביי אין לו איז תגלחת נישט מעכב, אזוי ביי יש לו, וואס ביי יש לו? ביי אין לו דארף מען נישט, זאל איך זאגן יש לו דארף מען אויך נישט? דאס קען איך דאך נישט זאגן, ווייל איינמאל זעמער דאך לויט די רבנן, כאטש די רבנן האלטן אז תגלחת איז נישט מעכב, אבער זיי דארפן דאך אויף דעם נישט האבן דעם דעם זאת תורת, נאר זיי לערנען דאך אפ די גזירה שווה פון אחר אחר, אז נאך איין זאך איז שוין גענוג, און יעצט ווידער לויט רב לעזער'ן קען דאך דאס אויך נישט גיין, טייטשן אזוי אויף? וואס זאל איך טייטשן? אזוי ווי אין לו שער איז נישט מעכב מעג ער טרינקען וויין און יש לו מעג ער, לויט די רבנן מעג ער טאקע, אבער די רבנן לערנען דאך עס נישט אפ פון זאת תורת הנזיר, נאר זיי לערנען עס אפ פון אחר אחר, לויט רב לעזער'ן קען דאך עס ווידער נישט גיין, ווייל רב לעזער זאגט דאך בפירוש תגלחת מעכבת, ממילא מוז איך טייטשן דא אנדערש, מוז איך דא טייטשן אזוי, בין שיש לו שער בין שאין לו שער, נישט ווי איך לערן אז יש לו איז גלייך צו אין לו, נאר פארקערט, אין לו איז גלייך צו יש לו, ווען דער נזיר האט האר דארף מען אים אפשערן, שטייט דארט מען זאל נעמען א תער, איז די זעלבע זאך דארט ווי אין לו, כאטש ס'איז נישט דא וואס אפצושערן, זאל איך אויך נעמען דורך גיין כל בשרו בתער, אויב אזוי אז איך טו טייטשן אין לו זאל זיין גלייך צו יש לו לגבי שער, איי ער האט דאך נישט קיין האר, טייטש איך איך קען עס מקיים זיין נאר דורכפירן מיט דעם תער, אויב אזוי קען איך דאך דארט אויך אזוי טייטשן בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, אזוי ווי דארט ווי ער האט כפיים איז דא א ענין אז מען מוז מאכן תנופה, אזוי אין לו א קיין הענט האט ער נישט, זאל מען עס ארויף לייגן אויף דער זרוע און אז צו נאך העכער און מען זאל מאכן תנופה, איז די קשיא שוין געווען דא, איך האב אין אמת'ן נישט געדארפן אראפברענגען די ברייתא, נאר פארוואס ברענגט די גמרא אראפ די ברייתא, ווייל אין דער ברייתא ווערט דאך דערמאנט בפירוש אז דאס וואס שטייט ביי דעם זאת תורת הנזיר בין שיש לו שער בין שאין לו שער, מיינט מען אז די שאין לו איז גלייך צו שיש לו. והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נזיר ממורט, א נזיר וואס די האר פון זיין קאפ זענען אויסגעפליקט, ער האט נישט קיין האר, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אינו צריך להעביר תער על ראשו. און מ'וועט באלד זעהן ס'איז נישט דא א ווארט ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן כאטש ער האט נישט קיין האר צריך להעביר תער על ראשו ער דארף יא. ואמר רבינא, האט רבינא געלערנט פשט, מאי אינו צריך לבית שמאי, דאס וואס די בית שמאי האבן געזאגט אינו צריך איז נישט די טייטש איז ער דארף נישט ער מעג טרינקען וויין, נאר אין לו תקנה ער דארף נישט, פארוואס דארף ער נישט? ווייל עס וועט נישט העלפן, וויאזוי וועט זיין דער דין? לויט ר' אליעזר'ן וואס ער זאגט תגלחת איז מעכב וועט ער וועט ער זיין אסור צו טרינקען וויין אלעמאל, און לויט די רבנן וויין וועט ער מעגן טרינקען, און די מצוה פון תגלחת האט ער נישט מקיים געווען. הא לבית הלל, אבער לויט די בית הלל יש לו תקנה, לויט די בית הלל איז דא א עצה, העברת תער על ראשו, מיט דעם וואס כאטש ער האט נישט קיין האר, איך וועל דורכפירן די תער על ראשו, וועט ער שוין לויט ר' אליעזר'ן קענען טרינקען וויין, און לויט די רבנן איז ער מקיים די מצוה. וואס זשע איז, און וויאזוי וועל איך טייטשן די ברייתא בין שיש לו שיער בין שאין לו שיער? סיי לויט די בית שמאי סיי לויט די בית הלל, מוז איך דאך אזוי טייטשן? כ'קען דאך נישט טייטשן אז אין לו איז גלייך צו יש לו לויט די בית שמאי יש לו איז דאך דא א תקנה און אין לו איז דאך נישטא קיין תקנה, מוז איך טייטשן אנדערש, נישט יש לו איז גלייך צו אין לו, נאר אין לו איז גלייך צו יש לו, אזוי ווי יש לו איז לויט ר' אליעזר'ן מוז מען אז נישט איז ער אסור לויט די רבנן איז א מצוה, איז די זעלבע זאך איז ביי אין לו, און לויט די בית הלל. קען איך דאך נישט טייטשן אז יש לו איז גלייך צו אין לו. אויף וואס זאל עס זיין גלייך? אז מען זאל נישט דארפן? ווייל עס שטייט דאך בפירוש אין דער תורה עס דארף זיין העברת תער. וויאזוי מוז איך טייטשן לויט דער בית הלל? איך דארף טייטשן אז א אין לו איז גלייך צו יש לו. אזוי ווי יש לו איז דא א מצוה, איז די זעלבע זאך אין לו איז אויך דא די מצוה. נו איי איך קען דאך נישט מקיים זיין די מצוה מיט אראפנעמען די האר, בין איך עס מקיים מיט דורכפירן דעם תער? אויב אזוי איז דאך די זעלבע זאך אין דער ברייתא וואס איז געשטאנען, זאת תורת הנזיר, בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, לערן נישט אז יש לו איז גלייך צו אין לו, אז יש לו כפיים מוז נישט זיין קיין תנופה, נאר לערן אנדערש, אין לו איז גלייך צו יש לו, אזוי ווי יש לו מוז זיין תנופה, איז די זעלבע זאך אין לו, כאטש ער האט נישט קיין הענט אויף וואס צו מאכן תנופה, כ'קען עס מאכן אויף דעם זרוע, אויף די האנט. והיינו דרבי פדת, רבינא וואס האט אזוי איינגעטייטשט אז דער אינו צריך לבית שמאי מיינט מען אין לו תקנה, זאגט ער די זעלבע זאך וואס רב פדת האט געזאגט, דאמר רב פדת, רב פדת האט געזאגט בית שמאי ורב לעזר אמרו דבר אחד, די בית שמאי און רב לעזר האבן געזאגט איין זאך, אז דארטן ווי איך דארף עפעס מאכן און עס פעלט דער אבר איז אין לו תקנה. מאי רב לעזר, ווי האב מיר א רב לעזר? דתניא מיר האבן געלערנט, אין לו בוהן יד ורגל, אז דער נזיר מען דארף דאך אים געבן על בוהן רגלו הימנית ועל בוהן ידו הימנית, ער האט נישט, אין לו טהרה עולמית דברי רב לעזר, זאגט רב לעזר קען מען נישט ווערן קיינמאל ריין. רבי שמעון אומר רבי שמעון איז שטענדיג א מחוסר כפרה, רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט יניחנו על מקומו ער זאל עס געבן אויף דעם ארט וואס אויף דעם ארט דארף זיין דער בוהן, ויצא און ער האט יוצא געווען, והחכמים אומרים און די חכמים זאגן יניח על של שמאל ויצא, און דער רב לעזר טייטשט דאך אז אין לו בוהן יד ורגל אין לו טהרה עולמית, איז עס די זעלבע זאך וואס רב פדת זאגט אז די בית שמאי האלטן אויך אזוי, איז עס ווי רבינא לערנט אין דעם א פשט, ווייל איך קען אנדערש לערנען פשט אין די בית שמאי און די בית הלל, ווי מיר וועלן זען ווייטער, מיר וועלן יעצט דא לערנען דעם ראש די ערשטע שורה, ומי מעכבא אפילו לרב אלעזר, לויט רב אלעזר'ן אפילו איז אויך נישט מעכב. והתניא מיר האבן געלערנט זאת תורת הנזיר, בין שיש לו כפיים סיי ער האט הענט בין שאין לו כפיים איז שטענדיג דער זעלבער דין, וקסלקא דעתך האב איך געלערנט פשט אז ער גייט מיר דערציילן א דין פון יש לו, דהכי פירושו א כמו שאין לו כפיים ער האט נישט קיין הענט דאינו מניף קען מען נישט מאכן קיין תנופה, כך נמי יש לו כפיים אין תנופה מעכבת. איז אזוי, די לכאורה וואס איז די קשיא? מיר האבן דאך פריער געזאגט לויט וועמען איז מעכב נאר לויט רב לעזער'ן און לויט די רבנן נישט, אפשר גייט דאס אויך אזוי ווי די רבנן, ועל כרחך לא אתיא כרבנן, ווי די רבנן קען עס נישט גיין, דאם כן אויב לויט די רבנן גראד זאת תורת הנזיר למה לי, אז ס'איז נישט מעכב תנופה דארף איך נישט האבן קיין פסוק, דמגזירה שווה דאחר אחר נפקא. כ'האב דאך א גזירה שווה, נאך איין זאך איז גענוג. אלא על כרחו רב לעזער, דאס גייט ווי רב לעזער. ולא שמעינן דבתנופה מודה, ולא שמעינן, און איך האב נישט געהערט פון אים ס'זאל מעכב זיין דבתנופה מודה, ווייל תנופה איז רב לעזער מודה אז ס'איז נישט מעכב.

דעל כרחך איך מוז דאך זאגן, לא בא להשוות יש לו לאין לו, ער קומט נישט צו גלייכן יש לו לאין לו, לומר צו זאגן דתגלחת לא מעכבה, איז איך קען דאס נישט זאגן, ווייל לרבנן דערציילן א תגלחת איז נישט מעכב, ווייס איך דאך שוין סיי ווי מגזירה שווה, דאחר אחר נפקא דארף איך דאך נישט האבן אויף דעם דעם זאת תורת. ולרב לעזער ווידער, דתגלחת מעכבה, רב לעזער האלט דאך זיכער אז ס'איז מעכב, קען איך דאך נישט טייטשן אז יש לו שער זאל האבן דעם זעלבן דין ווי אין לו, אז איך זאל זאגן אז ס'איז נישט מעכב. אלא על כרחך מוז איך זאגן בא להשוות אז דער חידוש איז ער גייט מיר דערציילן א דין, אויף אין לו גייט ער דערציילן א דין, ער קומט צוגלייכן בא להשוות אין לו ליש לו. מה יש לו, אזוי ווי דארטן ווי ער האט האר צריך להעביר תער, למר למצוה לויט די רבנן למצוה ולמר לויט רב לעזערן לעכב, גם אין לו האט דעם זעלבן דין צריך להעביר תער על ראשו. דאס זאגט די ברייתא, די ברייתא גייט בבהע אזוי ווי די בית הלל. והכי נמי, די זעלבע זאך ביי דער ברייתא וואס שטייט בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, נעמי וויל איך זאגן שבא להשוות ער קומט צוגלייכן אין לו כפיים ליש לו כפיים, לומר צו זאגן שזקוק להניף על זרוע ער דארף אויפהייבן אויף די האנט כשאין לו כפיים, זרוע ווערט אנגערופן דאס כפיים ווערט אנגערופן דארט די אונטערשטע טייל און זרוע איז העכער. איי אויב אזוי וואס זשע דארף ער אראפברענגען די ברייתא? אן דער ברייתא איז דאך א הכרח צו זאגן אז איך גיי צוגלייכן אין לו שער צו יש לו שער, אלא דניחא להכריח מברייתא, עס איז בעסער אויסווייזן פון דער ברייתא דעל כרחך מקשינן איך מוז זאגן איך טו צוגלייכן אין לו ליש לו, והתניא נזיר ממורט בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר תער על ראשו, ובית הלל אומרים צריך להעביר תער על ראשו, הכי גרסינן ואמר רב אבינא, ווייל ווייטער אין גמרא שטייט נישט ואמר רב אבינא נאר אמר רב אבינא, מאי אינו צריך לבית שמאי, וואס מיינט מען לויט די בית שמאי אינו צריך, מיינט מען נישט ער דארף נישט, נאר אינו צריך אז עס איז נישט דא קיין עצה, צריך ואין לו תקנה והכי פירושו, אינו צריך להעביר תער על ראשו, ער דארף דאס נישט טון, פארוואס? כי לא תועיל לו העברה, ס'עט אים נישט העלפן די העברה אחר שנמרטו שערותיו נאכדעם די האר זענען געווארן אויסגעפליקט. ולרב לעזער דאמר תגלחת מעכבת, וויאזשע וועט דעמאלט זיין די דין? וועט זיין די דין לויט די בית שמאי אסור ביין לעולם ולרבנן? לא קיים מצוות גילוח, דאס איז די בית שמאי, אילו בית הלל יש לו תקנה, גלייך איך צו אין לו שער צו יש לו שער, אזוי ווי ביי יש לו שער איז דא א עצה, איז אין לו שער דא א עצה, בהעברת תער על ראשו, לרב לעזער וועט אויפטוהן די העברת תער על ראשו לשתות יין, און לרבנן לקיים מצוה. והכא דא אור ים וועט א דבר זאגן, ביי וועלכע זאך בין שיש לו שער בין שאין לו שער, שבא להשוות ער גייט צוגלייכן יש לו לאין לו, בין לבית שמאי בין לבית הלל, דלבית שמאי קען איך דאך אזוי נישט זאגן, דלבית שמאי ביי יש לו שער יש לו תקנה, און ביי אין לו שער אין לו תקנה איז דאך נישט גלייך. אי לבית הלל לענין מה בא להשוות יש לו לאין לו, לגבי וואס איז גלייך יש לו צו אין לו? הא ביש לו כתיב העברת תער בהדיא, כ'קאן קאן דאך נישט טייטשן א יש לו זאל נישט האבן קיין העברת תער, נאר מאי אלא על כרחך מוז איך דאך טייטשן פארקערט, בא להשוות ער גייט צו גלייכן אין לו ליש לו, ללמדך צו לערנען דאין לו צריך העברת תער. ווי בית הלל היטן, עס גייט ווי די בית הלל, אז אזוי ווי יש לו מוז זיין העברת תער, דארף אין לו זיין, והכי נמי, איז די זעלבע זאך וואס דו האסט מיר געפרעגט, זאת תורת הנזיר, בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, בא להשוות גייט ער צוגלייכן אין לו כפיים ליש לו, דצריך ער דארף להניף בזרוע, למר למצוה און למר לעכב. והיינו דרבי פדת הא דקאמר דאס וואס ער זאגט דלבית שמאי צריך ואין לו תקנה איז די זעלבע זאך ווי רבי פדת האט געזאגט אין לו טהרה עולמית דבעינא קרא כדכתיב איך דארף דארף איך זאל מקיים זיין וואס שטייט אין פסוק, אין פסוק שטייט על בוהן מוז איך געבן על בוהן, ס'נישטא קיין בוהן קען איך נישט דאס טון פעלט עס. קומט צו גיין רב שמעון און ער זאגט מען זאל עס לייגן על מקומו, על מקום הבוהן, וועלן מיר יעצט איבער שמועסן די הוה אמינא פון גמרא מיט די מסקנות און מ'גייט לערנען ווייטער. די גמרא האט פריער געזאגט אז תנופה, כאטש דאס איז דאך שיירי מצוה, דאך ביי א נזיר איז עס מעכב, לויט וועמען איז עס מייקר? לויט רב לעזער, לויט די רבנן איז דאך זיכער נישט מעכב, ווייל די רבנן לערנען דאך כיוון שנזרק עליו אחד מן הדם איז ער שוין געווארן מותר. האט די גמרא געוואלט אויפווייזן אז לויט רב לעזער'ן איז אויך נישט מעכב, שטייט א קורצע ברייתא זאת תורת הנזיר בין שיש לו שיער ובין שאין לו שיער, און זאגט א פסוק אלע נזירים זענען גלייך, האב איך געלערנט פשט אז יש לו שיער האט דעם זעלבן דין ווי אין לו שיער, אזוי ווי אין לו שיער איז נישט דא איז דאך נישט דא קיין עיכוב, איז די זעלבע זאך נאר נישט שיער, דא רעדט דאך די ערשטע ברייתא בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, אז סיי ער האט הענט, סיי ער האט נישט קיין הענט, האבן ביידע נזירים דעם זעלבן דין, לגבי וועלכן דין וואס טו איך צוגלייכן צו וועלכן, צי גלייך איך צו יש לו צו אין לו, צו אין לו צו יש לו, אין פשטות האב איך געלערנט אז ער גייט צוגלייכן אויב ער האט הענט, צו דעם וואס ער האט נישט קיין הענט, אזוי ווי דארט ער האט נישט קיין הענט קען ער דאך נישט מאכן קיין תנופה, איז די זעלבע זאך ביי יש לו, קען מען זיך באגיין ווי מען זאגט בדיעבד ס'איז גוט אן תנופה, איז ווי ווער גייט דאס? ווי די רבנן קען דאך דאס נישט גיין, ווייל די רבנן דארפן דאך נישט האבן אויף דעם קיין זאת תורת הנזיר, ווייל די רבנן האבן דאך שוין א גזירה שווה פון אחר אחר אז נאך איין זאך אליין איז שוין גוט, מוז דאס גיין לויט רב לעזער, און רב לעזער לערנט אז יש לו כפיים האט דעם זעלבן דין ווי אין לו כפיים אז ס'איז נישט מעכב. זאגט די גמרא אויף דעם, איך וועל דיר אפפרעגן, ס'איז דא א צווייטע ברייתא זאת תורת הנזיר, בין שיש לו שיער בין שאין לו שיער, קענסטו דען דארט טייטשן בין שיש לו שיער האט דעם זעלבן דין ווי אין לו שיער? ווי זאל איך דאס טייטשן? אזוי ווי אין לו שיער שערט ער זיך נישט אפ, אזוי יש לו שיער דארף ער זיך נישט אפשערן. קודם כל, ס'איז דאך א מצוה זיך אפשערן. וואזשע וועסטו זאגן אז דאס גייט לויט די רבנן? וואס די רבנן זאגן, די תגלחת איז נישט מעכב, דאס גייט ער מיר דערציילן, אזוי ווי אין לו שיער, איז נישט מעכב און די זעלבע זאך יש לו איז נישט מעכב, אויף דעם דארף איך דאך נישט בדיעבד אז ס'איז נישט מעכב, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין זאת תורת הנזיר, אויף דעם האב איך דאך א פסוק אחר אחר, ממילא לויט רב לעזער'ן קען איך דאך זיכער נישט אזוי טייטשן אז יש לו שיער האט דעם דין ווי אין לו שיער אז ער זאל זיך נישט אפשערן ער האלט דאך תגלחת מעכבת, מוזט דאך דארטן טייטשן אז איך גלייך צו אין לו שער צו יש לו שער, און לאז מיך עס גייט ווי די בית הלל, וואס די בית הלל זאגן אזוי ווי יש לו שער שערט ער זיך אפ, איז אין לו שער כאטש ער האט נישט וואס אפצושערן דארף ער האבן העברת תער על ראשו. אויב אזוי דארפסטו שוין דארטן אויך טייטשן די ערשטע ברייתא בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, אז איך טו צוגלייכן אין לו כפיים צו יש לו, אז נישט די טייטש ער גייט מיר דערציילן אז ס'איז נישט מעכב, נאר פארקערט ער גייט מיר מחמיר זיין אזוי ווי יש לו מוז זיין תנופה, ס'מוז זיין, און איז דא א אין לו מוז עס זיין בזרוע.

טוט מעכב זיין אויב ס'איז נישט געווען קיין תנופה קען דער נזיר נישט טרינקען קיין וויין. פרעגט די גמרא אליבא דמאן לויט וועמען זאגט רבא זיין דין? אילימא וועסטו וועלן זאגן אליבא דרב לעזער לויט רב לעזער'ס שיטה לויט דעם איז זיכער מעכב. האמר רב לעזער אחר מעשה כולם, רב לעזער זאגט ווען קען דער נזיר טרינקען וויין? דווקא ס'איז געווען נאך אלע מעשים. אלא וועסטו וועלן זאגן אליבא דרבנן ער מיינט צו זאגן לויט די רבנן איז עס מעכב השתא יש לומר תגלחת, מה דאך בתגלחת וואס דאס איז א זאך וואס דאס איז בגופו של נזיר, אמרי רבנן לא מעכבא זאגן די רבנן אז ס'איז נישט מעכב, תנופה מיבעיא איז תנופה אוודאי אוודאי. נישט מעכב. וויאזוי קומט יעצט אויס? דארף איך איינלערנען פשטות אז דאס גייט ווי ווער אזוי ווי רב לעזער? איי, איך האב דאך א קשיא אליבא דרב לעזער פשיטא, האט זיך שוין די גמרא פריער גענטפערט א תירוץ, איך וואלט געוואלט מיינען ווייל ס'איז שירי מצוה, וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז נישט מעכב. פארוואס דערמאנט עס דא נישט די גמרא דעם אויספיר? ווייל איך גיי גלייך פרעגן א קשיא אויף די רבנן, פארקערט ווי פריער, פריער איז געווען לויט דעם ערשטן לשון, האב איך געוואלט אויפווייזן פון דער ברייתא אז ס'איז נישט מעכב, יעצט גיי איך פרעגן לויט די רבנן, דו זאגסט לויט די רבנן איז נישט מעכב,

יש לו כפיים צו אין לו כפיים, לערן איך יעצט פשט אזוי, ס'איז דאך דא א דין אפילו זאכן זענען נישט לעיכובא, לאמיר זאגן ביי א מנחה איז דא א דין אז מען דארף מאכן בלילה, מען דארף אויסמישן די מעל מיט די אויל, ווי עט זיין לא בלל, מען האט נישט אויסגעמישט, איז אויך כשר, אבער עס דארף זיין אין אזא אופן וואס איך קען מאכן בלילה, איז זאגן מיר כל הראוי לבילה, אויב די זאך איז ראוי לבילה, אויב די זאך איז ראוי לבילה, דעמאלט אין בילה מעכבת בו, איז אפילו מען מאכט נישט קיין בילה איז אויך גוט. שטייט אז איינער האט מנדב געווען זייער א גרויסע מנחה פון איין און זעכציק עשרונות, קען מען עס נישט ברענגען אין איין כלי, ווייל איין און זעכציק עשרונות אין איין כלי קען זיך עס נישט גוט אויסמישן. איי, פרעגט די גמרא, וואס איז ס'וועט זיך נישט אויסמישן, מיר האבן דאך געלערנט אם לא בלל איז אויך כשר, זאגט די גמרא, אמת, אם לא בלל איז טאקע כשר, אבער ראוי לבילה דארף עס זיין, איז א איז די טייטש יעצט אזוי, דארט וואו ס'איז ער האט כפיים איז גלייך צו אין לו כפיים, אזוי ווי אין לו כפיים איז דאך אינו ראוי לבילה, ס'איז נישט ראוי צו מאכן קיין תנופה, איז תנופה זיכער מעכב, איז די זעלבע זאך ביי יש לו כפיים איז די תנופה מעכב, און איך מוז זאגן אז דאס גייט אזוי ווי די רבנן, איך קען נישט זאגן דאס גייט ווי רב לעזער, ווייל לויט רב לעזער'ן דארף איך נישט האבן אויף דעם קיין זאת תורת הנזיר. ווייל רב לעזער טייטשט דאך אחר כל המעשה, איז דאך מוז איך דאך זאגן אז דא אז דא שטייט איך לערן עס אפ פון זאת תורת מוז איך זאגן בהכרח גייט דאס אזוי ווי די רבנן, און וואס האלטן די רבנן אז תנופה איז מעכב, איי שטעלט זיך א שאלה די רבנן האבן געזאגט אחר מעשה יחידי אז ס'איז נאר געווען זריקת דם פון איין זאך איז עס שוין מותר, יא, דאס וועט זיין אז ס'איז געווען זריקת דם פון חטאת, ס'איז געווען זריקת דם פון עולה אדער פון עולה, דעמאלטס איז עס מותר, ווייל די אלע זאכן וואס מען דארף טון ביי דעם קרבן האט ער געטון, אבער ווי וועט זיין אז ס'איז געווען די זריקת דם פון די שלמים, און די איז דאך נאך נישט געווארן אפגעטון די גאנצע ארבעטן פון דער זאך, זאגן די רבנן אז ס'איז מעכב, איז דאך א קשיא, וואס האסטו פריער געזאגט אז לויט די רבנן איז א זיכערע זאך, תנופה איז לא מעכב, דא אבער מוז איך דאך זאגן בהכרח גייט עס אזוי ווי די רבנן, און דא האב איך צוגעגליכן, יש לו כפיים צו אין לו כפיים, אזוי ווי אין לו כפיים איז זאגן מיר אז ס'איז מעכב פארוואס ווייל שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת, איז די זעלבע זאך ביי יש לו איז אויך מעכב. אויב איך האב א היקש די תורה גלייכט צו, כאטש כ'האב א סברה צו זאגן אז תגלחת בגופו איז נישט מעכב, דארף תנופה אוודאי נישט מעכב זיין, נאר א היקש איז דאך שטארקער. זאגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי א לערנען פשט אז איך טו צוגלייכן יש לו צו אין לו, אזוי ווי אין לו איז א עיכוב אזוי יש לו איז א עיכוב, ואלא הא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא זאת תורת הנזיר בין שיש לו שער ובין שאין לו שער, הכי נמי וועסטו אויך דארפן דאך טייטשן דמעכבא. אזוי ווי דו האסט פריער געטייטשט, בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, איך גלייך צו יש לו כפיים צו אין לו כפיים, אזוי ווי אין לו כפיים איז די תנופה מעכב, איז די זעלבע זאך יש לו כפיים די תנופה מעכב, דארפסט דאך דא אויך טייטשן אז איך גלייך צו יש לו שער צו אין לו שער, אזוי ווי אין לו שער תגלחת איז מעכב, איז די זעלבע זאך יש לו שער איז די תגלחת מעכב. כ'קען דאך אבער אזוי נישט זאגן, ווייל ביי אין לו שער איז נישט דא קיין עיכוב, והתניא מיר האבן געלערנט נזיר ממורט, א נזיר וואס ער האט נישט קיין האר איז אויסגעפליקט, בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, אינו צריך להעביר תער על ראשו, ער דארף נישט דורכפירן די תער על ראשו, ווי מיר האבן פריער געטייטשט, אינו צריך איז די טייטש, ער דארף נישט, ווייל עס וועט גארנישט ניט העלפן. וועט אויסקומען, לויט די רבנן איז ער נישט מקיים די מצוה, און לויט רב לעזער'ן וואס ער זאגט תגלחת מעכבת, קען ער קיינמאל נישט טרינקען קיין וויין. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, צריך, לערן איך פשט צריך, יש לו תקנה, ס'איז דא א עצה, כאטש ער קען נישט, שערן קיין האר, אבער ער איז מקיים די מצוה מיט דעם וואס ער פירט דורך דעם תער על בשרו. ממילא קען איך דאך נישט טייטשן איך גלייך צו יש לו צו אין לו, מיט וועלכע זאך גלייך איך עס צו? אויב נאר איך מוז טייטשן פארקערט, איך גלייך צו אין לו צו יש לו, אזוי ווי יש לו. איז דא א תקנה ער זאל אפשערן די האר איז די זעלבע זאך אין לו, איז דא א עצה ער זאל דורכפירן נאר די תער על ראשו, איז אזוי ווי איך טוה דא א טייטש אין דער ברייתא, איך לערן אפ פון וזאת תורת הנזיר, בין שיש לו שער בין שאין לו שער, אז אין לו שער איז גלייך צו יש לו שער, איז די זעלבע זאך בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, וועל איך אויך אזוי א טייטשן אז אין לו כפיים גלייך איך צו צו יש לו כפיים, יש לו כפיים מאכט ער תנופה אויף די האנט, און אין לו כפיים איז גלייך צו דעם ער מאכט תנופה אויף דעם זרוע, האט ער נישט די הענט מאכט ער העכער לייגט מען ארויף די זרוע בשלה מיט די צוויי חלות. ממילא איז פון דא נישט קיין ראיה אז תנופה איז מעכב. אמר רב אבינא, האט רב אבינא געזאגט, ניין, מאי צריך לבית הלל, דאס וואס דא א שטייט לויט די בית הלל ביי נזיר ממורט צריך, מיינט מען צריך ער דארף האבן תגלחת, ואין לו תקנה, ס'איז נישט דא פאר אים קיין עצה, פארוואס? ווייל ער האט דאך נישט קיין האר. איז וועל איך, אויב אזוי וועל איך טייטשן דער ברייתא, יש לו איז גלייך צו אין לו, אזוי ווי אין לו, אין לו תקנה, ווייל ער האט נישט קיין האר אפצושערן, איז די זעלבע זאך יש לו, מוז זיין תגלחת. אויב אזוי אז איך טוה צוגלייכן יש לו צו אין לו, וועל איך אויך זאגן אין דער ברייתא בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, וואס איך לערן דאך עס אפ פון דעם זעלבן היקש פון דעם וזאת תורת הנזיר, וועל איך אויך אזוי טייטשן אז יש לו כפיים גלייך איך צו צו אין לו כפיים. אזוי ווי ביי אין לו כפיים איז אינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו, איז די זעלבע זאך יש לו כפיים. לבית שמאי זיי לערנען יש לו תקנה. ופליגא דרבי פדת, דאס קריגט אויף רבי פדת, רבי פדת האט דאך פריער געזאגט בית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, רבי פדת האט דאך געטייטשט אז דאס וואס די בית שמאי זאגן אינו צריך איז די טייטש, ער דארף נישט, ווייל אין לו תקנה ס'וועט גארנישט ניט העלפן, אבער דא טייטש איך אנדערש, דא טייטש איך אז לויט די בית שמאי יש לו תקנה, אז אפילו ער וועט נישט דורכפירן דעם תער על ראשו איז אויכעט גוט. מיר האבן געלערנט דעם צווייטן פשט פון תוספות און ס'איז אויך דער צווייטער פשט פון רא"ש זאגט די משנה, גילח על הזבח, דער נזיר טהור האט זיך אפגעשוירן אויף איינע פון די קרבנות, ונמצא פסול, און דער זבח איז געווארן פסול, ס'איז געווארן אויסגעגאסן די בלוט, אדער ס'איז ארויסגעגאנגען חוץ לקלעים, אדער ס'איז געווארן טמא, איז די דין תגלחתו פסולה, די תגלחת איז פסול, ווייל בשעת תגלחת איז דאך נישט געווארן נזרק אפילו פון איינע פון די קרבן די בלוט, האט עס דעם זעלבן דין ווי גילחוהו ליסטין, וואס מיר זאגן פריער, אז לויט רב לעזער'ן איז ער סותר זיבן טעג, און לויט די רבנן דריי טעג, איז זבחיו לא עלו לו, און די אנדערע זבחים וואס ער האט מקריב געווען נאך דעם תגלחת, לא עלו לו, ווייל ער האט זיך געדארפן ווארטן ביז ער וועט האבן דעם גדל פרע שער ראשו, ביז ער וועט האבן גרויסע האר, און בשעת ער האט מקריב געווען די אנדערע קרבנות האט ער דאך נישט געהאט קיין האר, איז גלייך ווי ער האט מקריב געווען דעם קרבן ווען ער דארף נאך נישט ברענגען דעם קרבן. ווי איז גילח על החטאת שלא לשמה, מען האט געשחט'ן דעם חטאת שלא לשמה און ער האט זיך אפגעשוירן, איז דאך חטאת שלא לשמה איז דאך פסול, ואחר כך הביא קרבנותיו לשמה, נאכדעם ער האט זיך אפגעשוירן האט ער געברענגט די אנדערע קרבנות לשמה, איז דאך תגלחתו פסולה, זיין תגלחת איז דאך פסול ווייל ער האט זיך דאך אפגעשוירן איידער מען האט געברענגט א קרבן, ווייל די חטאת איז דאך א פסול'ע חטאת, איז זבחיו לא עלו לו, און די אנדערע קרבנות וואס ער האט געברענגט נאך די תגלחת איז ער נישט יוצא זיין חוב, פארוואס? ווייל ער האט זיך דאך געדארפן ווארטן ביז ס'וועט אים וואקסן האר, דעמאלט זאל ער ברענגען די קרבנות. און האט ער געברענגט פאר דעם זמן, איז ביי דעם דין איז נישט דא קיין שום מחלוקת, אויב גילח על החטאת שלא לשמה, ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן, האלטן אלע תגלחתו פסולה איז זבחיו לא עלו לו. ווי וועט זיין גילח על העולה, האט זיך אפגעשוירן נאכדעם ווי מען האט מקריב געווען די עולה, איז זורק דם געווען פון דער עולה, או על השלמים שלא לשמן, און עולה ושלמים שלא לשמן איז די דין כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, רופט זיך עס אן ווי ער האט זיך אפגעשוירן אויף שלמי נדבה. ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן, נאכדעם האט ער געברענגט זיינע קרבנות לשמן. תגלחתו פסולה, וואס ער האט זיך אפגעשוירן איז פסול, ווייל ער דארף זיך אפשערן אויף זיינע שלמים, און דאס איז שלמים וואס שלא עלו לבעלים לשם חובה, איז גלייך ווי ער שערט זיך אפ אויף אזעלכע שלמים וואס זיי זענען א נדבה. וזבחיו לא עלו לו, ברענגט ער זבחים ווען ער דארף זיי נישט ברענגען, ווען ער האט נישט קיין האר, איז לא עלו לו, ווערט עס אים נישט גערעכנט דערפון. רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט, אותו הזבח לא עלה לו, רב שמעון זאגט, נאר דער זבח וואס איז געווארן געשאכטן שלא לשמו, ווערט עס נישט גערעכנט אים ער זאל מיט דעם יוצא זיין דעם חוב, און ער דארף ברענגען א אנדער זבח אויף דעם ארט, אבל שאר זבחים עלו, אבער די אנדערע קרבנות וואס ער האט געברענגט נאך די תגלחת, האט ער יוצא געווען דעם חוב, פארוואס? וועט די גמרא זאגן באלד דעם טעם. נאך א דין שטייט אין דער משנה, ואם גילח על שלשתן, ער האט זיך אפגעשוירן. אויף אלע דריי קרבנות ונמצא אחד מהם כשר, נאכהער ווייזט זיך ארויס נאר איינס פון די דריי איז כשר, תגלחתו כשרה, זיין תגלחת איז כשר, ויביא שאר זבחים, און די אנדערע זבחים וואס זענען נישט קיין כשר'ע איז א חיוב ער זאל ברענגען, אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט זאת אומרת, רבי שמעון זאגט דאך אין דער משנה, אז אויב מ'האט זיך אפגעשוירן אויף דער עולה אדער די שלמים שלא לשמה, איז אותו הזבח לא עלה, אבל שאר זבחים עלו, איז פון דעם א ראיה, קסבר רבי שמעון, רבי שמעון האלט, נזיר שגילח על שלמי נדבה, א נזיר וואס האט זיך אפגעשוירן. על שלמי נדבה, ער האט געברענגט שלמי נדבה און ער האט זיך אפגעשוירן, יצא האט ער אויכעט יוצא געווען, ווייל די עולה און די שלמי נזיר האט ער דאך געשאכטן שלא לשמן, איז דאך עס גלייך ווי נדבה, עס איז דאך לא עלו לשם חובה. מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון רבי שמעון, דאמר קרא שטייט אין פסוק ונתן ער זאל געבן על האש אויפן פייער, אשר תחת זבח השלמים, ולא כתב, אין פסוק שטייט נישט על שלמיו, נאר שטייט שלמים, איז די גמרא טוט אפלערנען פון דעם שלמים צוגלייכן שלמי נזיר, זענען גלייך צו אנדערע שלמים, איז די זעלבע זאך טו איך צוגלייכן אז אנדערע שלמים זענען גלייך צו שלמי נזיר, אז שלמי נזיר האט זיך אפגעשוירן איז עס א גוטע תגלחת, תוספות.